ס'ברענגט זיך פון של ה הקדוש בנוגע די פרשיות פון די וואכן אז דאס איז אלץ בהשגחה פרטית, אז בשעת ווי די פרשה קומט ארויס אין א זמן פון די זמני השנה ווי ימים טובים איז דאס איז פאראן אין די פרשה דארף זיין עניינים וואס ברענגען ארויס דעם תוכן פון פארבונדן מיט דעם זמן דאס הייסט בנוגע לעניינינו אז בשעת מען געפינט זיך אין די דריי וואכן בין המצרים איז די פרשיות וואס מען לערנט אין אט א די דריי וואכן האבן א קשר מיט דעם זמן וואס מען געפינט זיך, די זמן פון בין המצרים, די זמן וואס מען איז אין אבילות אויפן חורבן בית המקדש, וואס מען שטייט מיט א התעוררות און א ציפייה און מען ווארט אויף די גאולה שלימה, אויף גאולה האמיתית והשלימה זאל קומען וואס גיכער. וואס דערפאר געפינט מען אז אין די פונקט בהשגחה פרטית אז אין די דריי וואכן פון די פרשיות וואס מען ליינט, ליינט מען די פרשיות בדרך כלל פנחס, מטות, מסעי, דברים, וואס דאס איז אלץ פרשיות וואס רעדן בנוגע ווי אזוי אידן גרייטן זיך אויף אריינגיין אין ארץ ישראל, וואס פונקט אט אט די דריי וואכן וואס מען האט פארטריבן רחמנא ליצלן אידן פון ארץ ישראל, עס האט זיך אנגעהויבן פון שבעה עשר בתמוז, וואס דעמאלט איז געווען הובקעה העיר, עס האט זיך אנגעהויבן דער זמן פון חורבן בית המקדש, און אזוי עס גייט דאס ביז תשעה באב, די דריי וואכן, פונקט יענע צייט רעדט מען אין די אלע פרשות, ווי אזוי אידן גרייטן זיך, ווי רש י זאגט, אז דאס וואס אין פרשת פנחס ברענגט זיך, דער נאכאמאל דער מנין פון בני ישראל אז די אידן זענען געבליבן שלימים און ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום אט א די אידן וואס זיי זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל איז דאס איז א אינטערעסאנטע זאך אז פונקט אין די וואכן און זיך מתחזק בשעת מען לערנט די סדרה פון די וואך באקומט מען חיזוק ווי אזוי אזוי עס איז געווען די גאולה הראשונה און די אידן זענען אריינגעגאנגען אין ארץ ישראל און זיי האבן איינגענומען די אלע חלקים פון ארץ ישראל דורך די שבטים על דרך זה וועט מען זוכה זיין בקרוב בימינו אז מיר וועלן אלע אריינגיין אין ארץ ישראל שלימים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, און מען וועט זוכה זיין כובש זיין אייננעמען גאנץ ארץ ישראל, און דאס מחלק זיין צו די אלע שבטים כל יושביה עליה, און דעמאלט וועט מען קענען מקיים זיין אט די אלע מצוות בשלימות ווי דער רמב ם שרייבט אין סוף הלכות מלכים. וואס דערפאר וועט מען רעדן היינט בנוגע איינע פון די די נקודות וואס ס'רעדט זיך אין די סדרה פון היינטיגע וואך, וואס דאס איז דער ענין פון אך בגורל יחלק את הארץ, דער ענין פון חלוקת ארץ ישראל ווי דאס איז געווען על פי הגורל, וואס דאס איז, די חסידות טייטשט דאס אויף ווי יעדע זאך ווי אזוי דאס קומט ארויס אין עבודת השם, און פון דעם קען מען ארויסנעמען פון די פרשת פון די פרשה פון חלוקת ארץ ישראל וואס מען לערנט אין פרשת פנחס, קענען מיר באקומען פון דעם הדרכה און הוראות בנוגע לימינו אלו ווי אזוי א איד דארף זיך גרייטן צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. און דאס וואס מיר וועלן רעדן היינט איז מיוסד בעיקר אויף א פארברענגען וואס מיר האבן זוכה געווען הערן פון רעבן אין שבת פרשת פנחס אין די יאר תשנ א, וואס דעמאלט איז געווען זייער א ווארימער שטורעמדיגע פארברענגען וואס דער רבי האט ארומגערעדט אט א דעם ענין, א נקודה אין די פרשה פון היינטיגע וואך, ווי אזוי דאס איז פארבונדן מיט די עבודה פון יעדן איינער פון אונז בימינו אלה בפרט אין דעם זמן וואס מען געפינט זיך אין די ימי ההכנה צו די גאולה האמיתית והשלימה, אבער על דרך ווי מען געפינט אין די סדרה דער גאנצער ענין הגורלות וואס די תורה דערציילט אך בגורל יחלק את הארץ און דאס איז דאך א ענין של הכנה אידן זענען נאך געווען אין מדבר און פון דעסטוועגן משה רבינו רעדט צו די אידן און עס דערציילט זיי און גיבט זיי צו פארשטיין ווי אזוי מען דארף זיך גרייטן דעם גורל ובזה דורך דעם וועט מען וויסן יעדער איינער וואס ער גייט באקומען וועלכע חלק אין ארץ ישראל מיט די אלע פרטים וואס דער גאנצער ענין פון דעם גורל און חלוקת הארץ לשבטים מיט די אלע פרטים ופרטי פרטים דאס איז אלץ א הכנה וואס פון דעם שפעטער וועט מען אריין גיין אין ארץ ישראל און מען וועט באקומען די לאנד על דרך זה איז אויכעט דער זמן וואס מען געפינט זיך איצטער וואס בכלל געפינט מען זיך אין עקבתא דמשיחא און סוף זמן הגלות איז דאס א זמן פון הכנה וואס א איד גרייט זיך צו דער גאולה האמיתית והשלימה. איז פון די סדרה פון דעם אופן פון דעם ענין הגורלות קענען מיר באקומען פון דעם א הוראה ווי אזוי ס'דארף זיין די הכנה צו דעם צו דעם צו די גאולה האמיתית והשלימה. און כרגיל הייבט מען אן מיט א סיפור, וועט מען פריער דערציילן א סיפור וואס חסידים דערציילן, א אינטערעסאנטער סיפור וואס איז געווען מיט דעם אלטן רעבן אין די זמן פון דעם אלטן רעבן. ס'איז ידוע אז אין די יאר תקנ ב איז געווען א גרויסער קיטרוג ווי ס'ברענגט זיך אין כמה שיחות פון דעם רעבן ריי צ פון פריערדיגן רעבן, אז ס'איז געווען א גרויסער קטרוג אויף חסידות, ס'איז געווען א קטרוג עד כדי כך, אז מ'האט דעמאלט מן השמים גערעדט אפילו אויף צונעמען רחמנא ליצלן דעם אלטן רעבן קודם זמנו, ווי ס'איז ידוע אז ס'איז דעמאלט געווען עד כדי כך וואס די טאכטער די רעבעצן דבורה לאה האט דעמאלט, דעם אלטן רעבנס א טאכטער, האט דעמאלט זיך מוסר נפש געווען, זי האט אוועק געגעבן איר לעבן כדי צו קענען ראטעווען איר טאטן אז ער זאל קענען ממשיך זיין, אזוי איז טאקע געווען, אז זי איז נסתלק געווארן גלייך נאך ראש השנה פון די יאר תקנ"ג, און. דער אלטער רבי האט שפעטער געקענט נאך זוכה זיין ממשיך זיין נאך איבער צוואנציג יאר אין די נשיאות, און דאס איז געווען א סיפור נפלא וואס איז דא אין דעם א ריבוי פרטים וואס דער רבי ריי"צ דערציילט בפרטיות אין זיינע שיחות אין זיינע רשימות, אבער איינע פון די סיפורים וואס די חסידים דערציילן אז אין יענעם זמן האט דער אלטער רבי כדי צו מעורר רחמים רבים זיין דער אלטער רבי האט פארגעזען, ער האט געזען נאך פאר דערויף, אז ס'איז דא א גרויסער קיטרוג אין הימל און ס'איז געווען א זייער א שווערע צייט אין דעם, דער אלטער רבי כדי צו פועל זיין לעורר רחמים רבים האט ער יעמאלט געשיקט פון עטליכע פון זיינע חסידים אז זיי זאלן פארן צו כמה פון תלמידי הבעל שם טוב תלמידי המגיד אז מעורר זיין רחמים רבים אויף די אלע עניינים, אויף חסידות בכלל און אויף אלטן רבי בפרט. וואס צווישן זיי איז געווען כמה שלוחים וואס זענען געפארן אין טשערנאבל אויף זיך טרעפן מיט ר' מאטל טשערנאבלער, ר' נחום טשערנאבלער, און פועל זיין ביי אים אז ער זאל מעורר זיין רחמים רבים אויף דעם אלטן רעבן. איז ווי ס'ידוע דער סיפור אז זיי זענען דעמאלט געווען ביי אים, געקומען צו גיין פאר ראש השנה, געברענגט א פדיון נפש, און זענען געבליבן אויף ראש השנה. און זייענדיג דארטן יענעם ראש השנה האט פאסירט אז דער צדיק איז געווען ביים טיש ביי די סעודה פון ראש השנה, זיצנדיג ביים טיש און ער איז געווען ארומגערינגלט דורך די אלע חסידים, און דארטן איז געווען אויך די צוויי דריי תלמידים פונעם אלטן רעבען. און בדרך כלל ווי דער מנהג איז געווען ביי די ביי די טשערנאבלער אז מען האט נישט גערעדט אסאך, האט מען גערעדט בקיצור אדער אינגאנצן נישט גערעדט קיין דברי תורה, איז בליל שבת פלעגט מען רעדן אבער גאר בקיצור. איז יענעם ש יענעם ראש השנה האט רבי נחום טשערנאבלער געזאגט תורה, און זאגענדיג די תורה צווישן די זאכן האט ער א זאג געטון אז בזו השנה איז וועט זיין די גאולה, משיח וועט קומען. נאכדעם וואס וואס ער האט געענדיגט זאגן די תורה און ס'איז געווען א גרויסע שמחה און א גרויסע התפעלות ביי אלעמען, האט זיך האט זיך רבי נחום טשערנאבלער ארומגעקערט צו די תלמידים צו די חסידים פונעם אלטן רעבן און ער האט זיי געפרעגט צו זיי האבן געהערט וואס ער האט געזאגט, האבן זיי געזאגט יא זיי האבן געהערט אז בזו השנה וועט קומען די גאולה פרעגט זיי דער טשערנאבלער און וואס זאגט איר אויף דעם האבן זיי געזאגט אז ער וועט קומען וועט טאקע זיין גוט דערווייל דארף מען טון ר' נחום טשערנאבלער האט זיך געדרייט צו זיינע חסידים און געזאגט לערנט זיך אויס פון דעם וואס זיי זאגן בשעת מען קומט צו גיין און מען זאגט אז משיח גייט קומען איז דא אזעלעכע וואס שטעלן זיך אוועק און זיי הייבן אן גרייטן זייערע ווי מען זאגט זייערע פעקלעך און ער שטייט שוין ביים טיר ער איז גרייט ער איז פרייליך אבער דער אמת איז אז א איד דערהערט אז משיח גייט קומען גלייך בזו השנה דארף ער וויסן זיין אז ער וועט קומען טאקע וועט זיין גוט אבער דערוויילע דארף מען טון און יעדע מינוט דארף מען טון אין די שליחות וואס א איד דארף טון אויף צוגרייטן זיך פאר די גאולה. און דאס איז איינע פון די נקודות וואס מען זעט וואס מען לערנט דאס ארויס פון די פרשה אין דעם סיפור הגורל וואס מען זעט אין היינטיגע סדרה. אבער ווען מען קוקט זיך ארום אין די פרטים פון דעם פרשה פון די פון דעם סיפור ווערט לכאורה שווער ווען מען זאגט אז דער גאנצער גורל איז דאך געווען מער נישט ווי א הכנה כדי אידן זאלן באקומען און וויסן יעדער איינער וואס איז זיין נחלה, וואס איז זיין חלק, וואס איז זיין ארט אין ארץ ישראל. וואס דא ווערט א פשוט'ע שאלה, מען געפינט אין די ווי די תורה דערציילט עס און ווי רשי איז מסביר, איז געווען דא פרטים און פרטי פרטים, דאס הייסט אז די גאנצע חלוקת ארץ ישראל איז געווען באופן אז דא איז געווען אריינגעמישט כמה עניינים, ס'איז געווען א גורל, ס'איז געווען דא א ענין פון רוח הקודש, ווי רשי ברענגט אז דאס איז געווען דער רוח הקודש וואס האט וואס האט מודיע געווען ברוח הקודש וואס וועט זיין, ווער וועט יעדער איינער וואס וועט באקומען, ס'איז געווען דא א ענין פון לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, און דאס איז א חלוקה על פי שכל, על פי סדר והדרגה, יעדער איינער וואס דארף באקומען, און ס'איז געווען דא ענינים ניסים ענינים מופתים, ביז ווי די לשון איז אז הגורל עצמו צווח ואומר, די גורל אליין האט געשריגן און געזאגט אז דער חלק און דער לאנד און דער שטח באלאנגט צו דעם שבט אדער די משפחה. וואס דא פרעגט זיך א שאלה פשוטה ביותר, ס'איז דאך ידוע אז לא עביד הקדוש ברוך הוא ניסא למ ניסא למגנא, דער אייבישטער מאכט נישט קיין ניסים בחינם, ווי דאס ברענגט זיך פון דרשות הרן פון כמה וכמה פון גדולי ישראל הראשונים, אז בשעת דער אייבישטער מאכט א נס מאכט ער נישט קיין ניסים סתם, די ניסים וואס דער אייבישטער מאכט דאס איז בשעת ס'איז דא אין דעם א ענין ס'איז נוגע, לכאורה וואס איז נוגע מאכן אט דעם גאנצן נס מיטן גאנצן שטורעם מיט די גאנצע זאך אז זאל זיין דא א ענין פון גורל מיט רוח הקודש נישט נאר רוח הקודש אז דער גורל עצמו צווח ואומר דאס איז לכאורה אינגאנצן איבעריג מען קען מאכן נאר איינע פון די אלע זאכן און פון דעם וועט מען וויסן יעדער איינער וואס דארף באקומען וואס איז דא דער ענין וואס די תורה דערציילט אונז אט די גאנצע זאך בפרטי ובפרטי פרטיות ווי אזוי ס'איז געווען און ס'איז געווען אין אזא מין אינטערעסאנטן הייליגן אופן און אין דעם אריינגעמישט אזויפיל עניינים און אזויפיל פרטים נאר אט א דא וויל אונז די תורה ארויסלערנען א הוראה נפלאה אין עבודת השם ווי אזוי א איד דארף זיך גרייטן על דרך ווי דאס איז געווען בנוגע צו צו ארץ ישראל בשעתו אינעם ערשטן מאל, און פון דעם לערנט מען ארויס ווי אזוי א איד דארף זיך גרייטן אויכעט בנוגע זיין עבודה איצטער בזמן הזה ובהקדים. א סיפור וואס דער רבי האט דערציילט אין יענעם פארברענגען פון שבת פרשת פנחס תשנ"א, א סיפור הידוע אז ס'איז געווען איינער פון די חסידים אין די צייטן פון צמח צדק וואס האט געוואלט אראפגיין וואוינען אין ארץ ישראל, ער האט געוואוינט אין רוסלאנד און ער האט געוואלט אוועקפארן פון רוסלאנד וואוינען אין ארץ ישראל, איז ער געקומען ביים צמח צדק בעטן א הסכמה מיט א ברכה אויף קענען גיין וואוינען אין ארץ ישראל, ווי ס'איז ידוע אז דער צמח צדק האט אים געזאגט אז וואס דארפסטו פארן אין ארץ ישראל, ווי ס'ברענגט זיך אין א צווייטן ארט דער לשון אז ביי רבי הלל, רבי הלל פאריטשער איז געווען פון די גדולי החסידים בימים ההם, יא ווילט זיך נישט ארץ ישראל, פארוואס ביי דיר ווילט זיך יא גיין אין ארץ ישראל, אבער דער עיקר פתגם וואס דאס איז דער פתגם וואס דער רבי האט גע'חזר'ט און עס מסביר געווען בהרחבה, אז דער צמח צדק האט אים געזאגט דעם אט דעם לשון, מאך דא ארץ ישראל. וואס איז דער טייטש מאך דא ארץ ישראל? לכאורה, ארץ ישראל איז א לאנד, און ארץ ישראל איז דער ארט וואס יעדער איד וויל זיין דארטן און מען ווארט אז משיח וועט קומען, דאס איז די ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה, ארץ ישראל, מראשית השנה ועד אחרית שנה, וואס איז די פשט מאך דא ארץ ישראל? נאר די פשט פון דערויף איז, אז ווי ס'מבואר אין חסידות בארוכה, אז די עבודה פון אידן בשעת מ'געפינט זיך אין זמן הגלות איז, איז דער ענין פון מאך ארץ ישראל, דאס איז נישט נאר די מקום גשמי פון ארץ ישראל, נאר דער ענין פון כיבוש ארץ ישראל אין עבודה הרוחנית איז, אז א איד דארף מאכן פון זיין הארצן און פון זיין גוף, פון זיין גשמיות און פון זיינע נכסים, ביז פון חלקו בעולם, און דעם ארט און דעם פלאץ וואס ער געפינט זיך בזמן הגלות, דארף ער פון דעם ארט איבער מאכן פון אים א מקום קדושה. וואס איז דער ענין פון כיבוש ארץ ישראל? אז מען האט גענומען א מקום וואס איז געווען פארבונדן מיט ז' אומות, א ארט פון אומות העולם, ארץ כנען, און אידן דורך דעם וואס זיי האבן אריינגעברענגט דארטן דער ענין פון קדושה, אידישקייט און תורה ומצוות, האבן זיי געמאכט פון א מקום חולין, פון א ארץ כנען, האבן זיי איבערגעמאכט און געמאכט פון דעם א ארץ הקודש, אריינגעברענגט דארטן קדושה, הייליגקייט און רוחניות. וואס על דרך זה, זייענדיג אין גלות, איז יעדער ארט וואס א איד געפינט זיך, דארף ער מאכן פון דעם ארט א מקום קדוש. בשעת א איד געפינט זיך אין וואו ער געפינט זיך, אין א שטאט, אין א לאנד, אין א מדינה, במקום פלוני, אדער בזמן פלוני, איז דעמאלט דארף ער וויסן זיין אויף וואס איז זיין תפקיד, ער דארף דארטן, דורך דעם וואס ער זאגט דארטן ווי דער בעל שם טוב זאגט, דורך דעם וואס ער זאגט דארטן א פסוק, חומש, א פסוק תהלים, ער מאכט א ברכה אויף וואו ער פארט, אויף וואו ער גייט און אויף וואו ער שטייט, ער זאגט דארטן אותיות התורה, און וכיוצא בזה, ער מאכט א מצוה, איז דורך דעם מאכט ער איבער פון אט דעם מקום זאל ווערן ארץ ישראל, מאכט ער פון דעם א ארט פון קדושה, און אזוי מאכט ער פון די גאנצע וועלט זאל ווערן א דירה, א בית המקדש פון די גאנצע עולם הזה הגשמי, און דורך דעם גרייט מען צו די גאנצע וועלט זאל ווערן א גאולה'דיגע וועלט, א קדושה'דיגע וועלט, א וועלט פון ארץ ישראל. איז אין די עבודה פון מאכן ארץ ישראל, איז אויף דעם לערנט אונז די תורה א הוראה נפלאה אין די פרשה פנחס, אז נישט נאר די עצם עבודה, נאר אויך די הכנה צו די עבודה, און דאס איז דער ענין הגורל, די הכנה צו די עבודה דארף זיין אין דעם אופן, יא, אז מען דארף זיך אריינלייגן, אויך אין די הכנה צו די עבודה, דארף מען זיך אריינלייגן מיט די גאנצע הארץ און די גאנצע נשמה. אסאך מאל פאסירט אז א מענטש מאכט א חשבון, ס'איז דא זאכן וואס זענען עיקרים, ס'איז דא זאכן וואס ס'איז מער נישט ענייני הכנה, איז ממילא בשעת איך טו א ענין עיקרי, כ'מאך א מצוה, איך טו א איך טו א ענין עיקרי, ס'קומט צו גיין שבת, ס'קומט צו גיין יום טוב, ס'קומט צו גיין הנחת תפילין, ס'קומט צו גיין דאווענען, בשעת איך טו א מצוה וואס דאס איז א ענין עיקרי, איז דארף איך דאס טון טאקע מיט א כוונה, מיט א איבערגעגעבנקייט, מיט א התקשרות, מיט א צוגעבונדנקייט. אבער עניינים וואס זענען פארבונדן מער נישט מיט א הכנה, איז דאס מער נישט ווי א זייטיגע זאך, ס'איז א פרט, ס'איז נישט אזוי וויכטיג, די הכנה קען מען טון בזריזות, לויפן גיך, און זיך נישט אפשטעלן דארטן. איז דאס קומט צו גיין די סדרה און דערציילט אונז אז בשעת מען טוט א ענין אין עבודת השם איז אויך די עניינים וואס זענען מער נישט ווי א הכנה למצוה איז א איד דארף דאס טון מיטן גאנצן חיות מיטן גאנצן שטורעם און דאס איז לדוגמא דער רבי האט דעמאלט דערציילט א סיפור נפלא אין יענעם פארברענגען דער סיפור איז געווען אין א פארברענגען פונעם רבי נשמתו עדן פונעם רבי רש"ב אין י"ט כסלו תרס"ד ווי דער רבי רש"ב ס'האט געפירט אין לובאוויטש, וועט יעדע י"ט כסלו זיין גרויסע פארברענגענישן מיט א גרויסע שמחה, עס איז געווען א גאוה אז דאס איז לכאורה ראש השנה לחסידות, אין די יאר תרס"ד איז געווען א גרויסער פארברענגען, און דער רבי רש"ב דארט איז געווען מיט אלע חסידים, מיט אלע תמימים, מיט די בחורים פון ישיבה, איז אלע געווען ארום און ארום און דער רבי האט פארברענגט, דער רבי רש"ב. און זיצנדיג ביים פארברענגען ווי דער סדר פלעגט זיין, אין א פארברענגען, מ'פלעגט זינגען ניגונים, און דער רבי האט גערעדט כמה וכמה שיחות, גערעדט א מאמר חסידות וכו' ווי עס איז געווען דער סדר הענינים. די בחורים און די חסידים וואס זענען געווען ביים פארברענגען האבן געווען זייער נייגעריג, זיי האבן געהאט א שטארקע רצון, א שטארקע תשוקה, זיי האבן געוואלט הערן וואס דער רבי גייט רעדן, וואס גייט דער רבי זאגן. איז ביי זיי געווען א שטארקע א שטארקע רצון צו הערן און ממילא האבן זיי זיך געיאגט און זיי האבן געזונגען דעם ניגון אביסל גיך זיי האבן געוואלט שוין ענדיגן זינגען כדי צו הערן וואס דער רבי גייט ווייטער זאגן און דער רבי רש"ב האט באמערקט אז מען זינגט אזוי דעם ניגון אביסל צו גיך האט דער רבי רש"ב גערעדט א גאנצע שיחה וועגן דעם ענין און די נקודה פון די שיחה איז דעמאלט געווען ווען ער האט אט דעם תוכן טאקע בנוגע דעם ענין ההכנה און דער רבי רש"ב האט דעמאלט געזאגט אט אזא מין ווארט, ער האט געזאגט אז ס'איז ידוע וואס מען זאגט ביי חסידים אז א חסיד איז א פנימי. וואס איז די טייטש א פנימי? א פנימי די טייטש אז יעדע זאך וואס ער טוט, טוט ער מיט א פנימיות. דאס הייסט אז יעדע זאך וואס ער טוט, ליגט ער אין דעם אינגאנצן. אפילו בשעת ס'רעדט זיך מערנישט ווי א זייטיגער ענין, א ענין פרטי, א ענין וואס איז מער נישט ווי א הכנה, איז אויך דעמאלט אין דעם ענין ליגט ער אין דעם אינגאנצן אריינגעלייגט אין די גאנצע נשמה. וואס דאס איז די טייטש א פנימי. אין אנדערע ווערטער, בשעת מען רעדט אז ס'איז דא א ענין פון פנימי און א ענין פון חיצוני, איז דא מענטשן וואס מיינען, בשעת מען רעדט בפשטות אויף א גראבן אופן, אז א מענטש וואס ער איז א חיצוני, איז כאילו א מענטש וואס טוט זאכן כדי די אנדערע זאלן קוקן, אנדערע זאלן מוצא חן זיין, ער טוט זאכן בחיצוניות, דאס הייסט אז בעצם טוט ער עס נישט מיט א ריכטיגע כוונה, ער טוט עס שלא לשמה, ער טוט עס אין אן אופן אז ער וויל מוצא חן זיין ביי אנדערע, און יענער זאל קוקן און זען ווי ער דאווענט, ווי ער לערנט, מה שאין כן א פנימי איז א מענטש וואס טוט עס מיט די אמת'ע כוונה. אבער דער רבי רש"ב האט גערעדט דא אסאך א טיפערער ענין, וואס אסאך מאל איז דא דער ענין פון א פנימי און א חיצוני בדקות, דאס מיינט אז בשעת ער טוט א עבודה, וואס די עבודה איז מער נישט ווי א הכנה צו א צווייטע עבודה, ז'דארט ער וויל אנקומען צו עפעס אנדערש, דאס איז זיין עיקר, נאר דאס וואס ער טוט איצטערט איז מער נישט ענייני הכנה, ער גרייט זיך צום דאווענען, ער גרייט זיך צום לערנען, ער גרייט זיך צו א מצוה, ער גרייט זיך צו שבת, ס'איז א זמן פון הכנה, קען מען דאך מיינען אז דאס איז מער נישט ווי א הכנה. און ממילא וועט ער דאס טון אין אן אופן וואס ער וועט זיך סתם טון גיך, יאגן זיך, נישט אזויפיל מדקדק זיין, נישט אזויפיל זיך אריינלייגן דערין, ער וויל דאך גיכער אנקומען צו דעם ענין עיקרי. אויף דעם זאגט מען, ניין, דאס איז א חיצון. א פנימי, אפילו בשעת ס'רעדט זיך מער נישט ווי א ניגון, וואס דער ניגון איז לכאורה א הכנה זיך קענען צוגרייטן קענען הערן דעם קומענדיגן מאמר שיחה וואס מען גייט ווייטער הערן, אבער אפילו איצטער איז מער נישט ווי א הכנה, איצטער ליגט ער מיט דעם ניגון אינעם גאנצן חיות, זינגט ער דאס, איז נישטא קיין עבר נישטא קיין עתיד, נאר מער נישט ווי דער ניגון אליין, און אין דעם ליגט ער מיטן גאנצן נשמה. על דרך זה איז אין יעדער ענין אין עבודת השם, אז א איד דארף ליגן מיט די מיט די אויכעט אין די הכנה לדבר דארף ער ליגן מיט די גאנצע חיות, און ווי דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש ב האט דעמאלט אויסגעפירט, בשעת די הכנה איז אויף א פנימיות'דיגן אופן און ליגט אין דעם אינגאנצן, איז דעמאלט בשעת ס'וועט קומען דער עיקר, וועט אויך דער עיקר זיין אויף א פנימיות'דיגן אופן און ער וועט זיין דארט אינגאנצן, מה שאין כן אז די הכנה איז אזוי אז מען יאגט זיך און מען ליגט נישט אין דעם און מען טראכט שוין וואס קומט ווייטער, איז אזוי איז אין יעדער מצוה, מען איז א גאנצע צייט ארום אינעם טראכטן וואס וועט קומען די קומענדיגע מינוט, דער קומענדיגער מאמענט, און מען קען נישט בעצם טאקע זיין פארבונדן און צוגעבונדן און אריינגעלייגט אין דעם וואס מען טוט. וואס דאס מיינט בנוגע אונזערע עבודה בכלל. האט דער רבי דעמאלט גערעדט אין יענעם פארברענגען פון פרשת פנחס, אז על דרך זה איז אויכעט אין אין א בשעת מען רעדט בכללות יותר, אינעם זמן וואס מיר געפינען זיך איצטער, דער זמן הגלות, וואס דאס איז אויכעט א הכנה צום זמן הגאולה. דער עיקר איז דאך וואס א איד ווארט דאך אחכה לו בכל יום שיבוא, אז מען ווארט אויף די גאולה שלימה. און מען ווייסט דאך אז דעמאלט וועט זיין דער עיקר הענין, משיח וועט קומען, וועט דעמאלט זיין ווי מען זאגט אין דאווענען ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך, דעמאלט וועט זיין די מצוות רצונך, די עבודה וועט זיין בשלימות, און דער רמב ם שרייבט אין סוף הלכות מלכים, אז באותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, און די אידן לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד, דעמאלט וועט זיין דער עיקר עבודת השם בתכלית השלימות. אונזער עבודה איצטער איז דאך בעצם מער נישט ווי א הכנה. מען ווארט, א איד שטייט און ווארט אז אט אט קומט משיח. אבער דערוויילע, משיח נאך נישט געקומען, ער גרייט זיך, ס'איז א ענין פון הכנה. קען מען מאכן א טעות אויכעט און טראכטן אז ס'איז מער נישט ווי א הכנה, איז במילא, איז וואס וועט זיין אז ער וועט עס נישט טון מיטן גרעסטן שלימות? וואס וועט זיין אז ער וועט זיך נישט אריינלייגן אין דער עבודה מיטן גרעסטן חיות? ער האט איצט, ער טראכט דאך שוין וועגן דעם קומענדיגן מינוט, ער טראכט דאך שוין וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען, איז דערווייל וועט ער נישט טון זיין עבודה בתכלית השלימות. אויף דעם קומט צו גיין די הוראה פון אך בגורל יחלק את הארץ. און דא זעט מען די זעלבע זאך, דער ענין הגורל איז דאך געווען מער נישט ווי א הכנה, דער עיקר ענין איז דאך געווען כיבוש ארץ ישראל, פאר דערויף דער גורל און די אלע הכנות איז געווען מער נישט ווי הכנות, פון דעסטוועגן דערציילט אונז די תורה, אז בשעת משה רבינו איז געקומען צו גיין און ער האט גערופן אלעזר הכהן צו גיין ווי אזוי מען דארף טאן די צוגרייטן זיך אויף כובש זיין ארץ ישראל, דארף מען דאס טאן אין אן אופן אז מען דארף זיך אריינלייגן אין דעם מיט אלע לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, ס'איז דא די מחשבה פונעם גורל, די מחשבה פון רוח הקודש, די מחשבה פון די אלע כוונות פון רוח הקודש וואס זיי האבן געהאט, די נשיאים בשעת זיי האבן געמאכט אט דעם גורל, און אויך די כוונה וואס דארף זיין פון מעט און הרבה, וואס איז דען דער ריבוי מחשבות און כוונות, כדי ס'זאל זיין מתאים צו דעם ריכטיגן כוונה. ס'איז דא דער דיבור. אט דער ענין פון דיבור איז הגורל עצמו היה צווח, אז דאס דארף אראפקומען מיט דיבור, און ביז במעשה, דער גורל בפועל, מיט דעם קלפי, מיט די פאפירעלעך, מיט די אלע צעטעלעך, מיט די אלע ענינים, ווי די מפרשים און מדרשים זענען מסביר ווי עס איז געווען בפרטיות. דאס הייסט, אז הגם ס'איז מער נישט ווי א ענין צדדי, א ענין של הכנה, פון דעסטוועגן אט אט די הכנה טוט מען מיטן גאנצן כח, מיט די אלע כוחות, מיט אלע לבושים, מיט אלע פרטי מחשבה דיבור ומעשה. און פון דעם נעמט מען אט די הוראה, אין עבודת השם בזמנינו זה אויכעט אז הגם מען ווייסט און א איד גלייבט און איז מאמין באמונה שלימה און איז מחכה ווי דער רמבם זאגט לביאתו ער ווייסט אז א מינוט נאך אט אט דעם מינוט איז קומט צו גיין די גאולה האמיתית והשלימה אבער דערווייל געפינען מיר זיך נאך אלץ אין גלות דערוויילע איז מען נאך, נאך א סעקונדע, מען געפינט זיך נאך, אויף איין מינוט געפינט מען נאך איצטער אין זמן הגלות, איז דארף זיין די עבודה מיט די גאנצע איבערגעגעבנקייט, מיט דעם גאנצן שטורעם, מיט די גאנצע חיות, במקום זה ובזמן זה, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער א מענטש זאל נישט טראכטן, יא, ווי אז דאס וואס איך געפין זיך אין ערגעץ א פארווארפענע לאך אויף דער וועלט, און א פארווארפענער מענטש אויף דער וועלט, און א פארווארפענער מינוט אויף דער וועלט, און וואס וועט זיין אז איך וועל נישט טון מיין עבודה אזוי גוט, מען גייט דאך שוין צו משיח'ן, איז וועל איך טון איין מצוה ווייניגער, איין עבודה ווייניגער, איך וועל זיך יא פירן אדער איך געפין זיך ערגעץ וואו אין ערגעץ בקצווי תבל, אדער איך געפין זיך ערגעץ וואו אין א מינוט אין א מאמענט וואס קיינער זעט נישט קיינער הערט נישט, וואס קען איך פועל זיין, ס'טוט זיך דאך גרעסערע ענינים, משיח וועט קומען, דארפסטו וויסן זיין אז דיין הנהגה, אין דעם מאמענט און אין דעם ארט וואס המקום אשר יבחר ה' וואס דער אייבישטער האט דארטן דיר איצטער אוועקגעשטעלט, איז אין דעם מאמענט און אין דעם פלאץ און אין דעם מקום דארפסטו אריינלייגן דיין אלע עניינים, דיין מחשבה, דיין דיבור און דיין מעשה, טון מיטן גאנצן חיות, מיטן גאנצן שטורעם די עבודה וואס דו קענסט טון במקום זה, בזמן זה, און דאס וועסטו טון בשלימות, און דאס אליין וועט זיין די הכנה אז ס'וועט קומען דער עיקר, די גאולה האמיתית והשלימה, וועט דעמאלט ערשט זיין די גאולה האמיתית והשלימה בתכלית השלימות. און אָט דער נקודה איז וואָס דאַרף געבראַכט ווערן אין די טעג וואָס מען געפינט זיך איצטער. אַז בשעת מען שטייט אין די טעג פון די דריי וואָכן, אין דעם זמן וואָס ס'איז אַ זמן פון ווי על פּי הלכה דיני אבילות, דיני חורבן, איז דאָס ביי אידן ווערט נתעורר די תשוקה, די צמאון, די געגועים, אז מען וויל שוין פועל זיין זאל זיין די גאולה האמיתית והשלימה אחכה לו בכל יום שיבוא, ובפרט אין דעם זמן וואס איז מעורר נאך מער די געגועים נאך מער, דארף מען וויסן זיין און נעמען די הוראה וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה, ווי אזוי א מענטש דארף אריינלייגן אלע זיינע כוחות און טון זיין עבודה אין דעם ארט אין דעם מאמענט אין דעם זמן אין דעם מקום אין דעם פרט, טון דאס מיט די גרעסטע חיות מיט די גרעסטע שטורעם, און אט דער נקודה דאס איז די בעסטע און די גרעסטע הכנה צו די גאולה האמיתית והשלימה. וואס איך האב אמאל זוכה געווען הערן ביי א פארברענגען פון רבי'ן ווען ער האט גערעדט אין דעם ענין, יא, אט דער פרט גופא, אט דער נקודה, איז געווען א פארברענגען אמאל, דער רבי האט ארומגערעדט אט דעם ענין זייער אויף א רייכן אופן, און האט געברענגט א סיפור וואס איז געווען מיטן רבי'ן ריי"צ בנוגע די ענין ז. אז בשעת ס'איז געווען און דעם סיפור האב איך געהערט אויכעט מיט פון פון א חסיד וואס איז געווען דארטן בשעת מעשה דער רבי האט דערציילט דעם סיפור אין א פארברענגען דאס איז געווען כמה פעמים וואס דער רבי האט דערציילט וואס איך האב דאס זוכה געווען צו הערן פון רבי'ן דאס איז געווען אין שבת פרשת ויגש תשמ"ז

דעמאָלט איז געווען די זמן פון די מלחמה, עס איז געווען א שווערע תקופה, פרידיגער רבי איז דעמאָלט געווען אין אמעריקע און האָט דעמאָלט אַלץ גערעדט אַז עס איז א זמן פון קץ, שנת תש"ב איז געווען א זמן פון קץ הגאולה, און ער האָט דעמאָלט געשריבן בריוון פון לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה, עס איז געווען א גאר גרויסע התעוררות דעמאָלט ביים רבי'ן ריי"צ בנוגע דעם זמן פון משיח. אין יענע צייט ס'איז געקומען צו גיין זומער תש"ב איז געווען א אסיפה ביי דעם רבי'ן ריי"צ דעמאלט בנוגע ווי אזוי צו זיך צוגרייטן צו די קומענדע שנת הלימודים מוסדות חינוך וכיוצא בזה עפענען נייע מוסדות אין אמעריקע וואס דעמאלט איז געווען וואס דער רבי ריי"צ האט דעמאלט אנגעפירט מיט מייסד זיין די מוסדות חינוך אין גאנץ אמעריקע. עס איז געווען א חשוב'ע אסיפה דארטן איז געווען פון די חסידים פון די עסקנים און דער רבי האט געפירט די אסיפה איז אין יענע אסיפה איז איינער פון די חסידים האט זיך אפגערופן בשעת מען האט גערעדט האט געזאגט אז ער פארשטייט נישט דער רבי האט דאך געזאגט אז משיח קומט בזו השנה און מיר זיצן דא און מען פלאנירט און מען זיצט שעות און מען טראכט כל מיני חכמות און כל מיני המצאות ווי אזוי מאכן די קומענדיגע שנת הלימודים מיר ווייסן דאך אז משיח גייט קומען די יאר איז דער ווארט וואס כ'האב יעמאלט געהערט פון ר' זלמן גוראריה האט דערציילט אז דער פריערדיגער רבי האט דעמאלט געזאגט מיט אט דעם נוסח אז א איד א צדיק ווייסט אז מארגן קומט משיח ווייל מ'האט אים מגלה געווען מן השמים אז מארגן גייט קומען משיח. און ממילא היינט ביינאכט מצד דעם גודל ההתרגשות, דעם גודל השמחה, וואס ער ווייסט אז מארגן קומט משיח, איז ממילא יענע נאכט ווען ער גייט לייענען קריאת שמע שעל המיטה, מאכט ער נישט קיין חשבון הנפש, און ער גרייט זיך נישט ווי אזוי צו טון זיין עבודה די קומענדיגן טאג ווייל מארגן גייט דאך קומען משיח, איז מיט דעם ווערט ער אויס צדיק גמור, אזוי האט דער פריערדיגער רבי זיך אויסגערופן. דאס איז דאס דעם פתגם האב איך געהערט פון א חסיד וואס איז דארטן געווען, דאס הייסט אז הגם טאקע ער ווייסט א דבר ברור אז משיח קומט מארגן אבער דערווייל היינט דארפסטו מאכן א קריאת שמע שעל המיטה מיט א חשבון הנפש און טראכטן ווי אזוי איז אריבערגעגאנגען דער טאג און זיך צוגרייטן אויפן מארגענדיגער טאג. דער רבי האט דערציילט דעם סיפור, האט דער רבי צוגעגעבן אז דער פריערדיגער רבי האט דעמאלט געזאגט אז דער לימוד וואס מיר לערנען דאס ארויס, מען לערנט דאס ארויס פון דעם איד, די אידן זייענדיג אין מדבר, בשעת אידן זענען געווען אין מדבר איז דאך געווען די מסעות, די תורה דערציילט אין פרשת בהעלותך ווי אזוי איז געווען דער סדר המסעות, אז דער סדר המסעות איז געווען אז מען פלעגט גיין און זיך אפשטעלן, איז געווען על פי השם יחנו ועל פי השם ייסעו, יעדע מאל אז דער אייבערשטער האט געוואלט זיך אפשטעלן האט מען זיך אפגעשטעלט, און בשעת דער אייבערשטער האט געוואלט אז מען זאל פארן, דער ענן איז ארויפגעגאנגען און געפארן, איז אמאל פלעגט זיין מער נישט ווי עטליכע שעות. דער ענן האט זיך אפגעשטעלט, אזוי שטייט אין פסוק, אמאל פלעגט זיין עטליכע טעג און אמאל פלעגט זיין ערשט עטליכע יארן, אבער יעדער מאל וואס מען האט זיך אפגעשטעלט, יא על פי השם יחנו, האט מען געדארפט זיך אפשטעלן, אויפבויען דעם גאנצן משכן, אוועקשטעלן די אלע עניינים, די דגלים מיט אלע פרטים ופרטי פרטים, אויסשטעלן אלע זאכן, כאילו מען גייט דא זיין יארן לאנג, הגם ס'איז געווען מער נישט ווי עטליכע שעות. אבער דער דער דער דער דער יחנו וויבאלד ס'איז על פי השם האט דאס געדארפט זיין כאילו ס'איז נישטא קיין שום המשך, איצטערט דא בויעט מען אויף א נייע א גאנצע א גאנצע מציאות, מען בויעט אויף דעם משכן מען באזעצט מען באזעצט זיך דא. בשעת ס'וועט קומען די הוראה מען דארף גיין ווייטער, אין יענע מינוט דארף זיך אוועקשטעלן און צוזאמענקלייבן אלע זאכן און ממשיך זיין ווייטער. איז על דרך זה האט דער רבי גערעדט איז בנוגע דער ענין המשיח. אז הגם א איד ווייסט און ער גלייבט באמונה שלימה און ער שטייט מיט א אמונה מיט א ביטחון אז אט אט קומט משיח אז די רגע לאחר רגע הזה קומט די גאולה האמיתית והשלימה איז נישט דער פשט אז צוליב דעם שטעלט ער זיך אוועק מיט די טשאמידאנעס אזוי געווען דער לשון איך געדענק ער שטעלט זיך אוועק מיט די רענצלעך מיט די מזוודות און ער זאגט איך בין פון מיר בין גרייט ער איז שוין פרייליך, משיח וועט קומען, דערוויילע טוט ער גארנישט. דארף ער וויסן זיין, אז יחד עם זה, אז אחכה לו בכל יום שיבוא היום הזה ממש, צוזאמען דערמיט, דארף מען דערוויילע, זייענדיג אין גלות, טון די עבודה בתכלית השלימות, און זיך צוגרייטן, און זיך צוגרייטן מיט די אלע תוכניות מיט אלע פלענער ווי אזוי דאס איז פלענער מצד זמן הגלות ווי אזוי מאכן אז דער מארגענדיגער טאג זאל זיין שענער ווי היינטיגן טאג און ווי אזוי מארגן ווי אזוי די קומענדיגע וואך און די קומענדיגע יאר די אלע עניינים וואס א מענטש דארף זיך צוגרייטן זאל זיין בהכנה מתאימה אין דעם בעסטן אופן און אויפן שענסטן אופן און דאס איז וואס מען לערנט ארויס פון די סדרה פון פרשת פנחס ווי אזוי מען מאכט דא ארץ ישראל און בשעת אונזער עבודה אין מאכן דא ארץ ישראל צוגרייטן זיך צו די גאולה שלימה און אויף בזה האופן איז אין דעם זכות וואס מ'וועט יעדער איינער אויסנוצן יעדע מינוט און יעדע רגע בכל מקום וואו מען געפינט זיך, אז במחשבה, דיבור ומעשה טון די עבודה ווי עס דארף צו זיין, וועט מען זוכה זיין טאקע אז בקרוב בימינו, און בפרט בימים אלו וועט זיין דער יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה למועדים טובים, אז מען זאל זוכה זיין צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, און די דריי וואכן יא, פון די, פון די, פון די ביטערע דריי וואכן, וועט זיך נתהפך ווערן צו דריי וואכן פון גאולה שלימה, און מ'זאל זוכה זיין צו טאקע אריין גיין אין ארץ ישראל, און מ'זאל כובש זיין נישט נאר די ז' אומות, נאר אויכעט די עשר אומות, און ס'זאל זיין נתקיים ווערן דער מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.